זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ה' עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך פון אונטן, תנו רבנן. האבן די רבנן געלערנט המוציא מחנות, א מענטש טראגט ארויס פון א געשעפט, וואס א געשעפט טוט האבן א דין ווי רשות היחיד לפלטיא, פלטיא מיינט אלץ א רחבה, א מארק פלאץ, א געהעריגע רשות הרבים דרך סטיו. זאגט רשי, וואס איז דאס סטיו? סטיו מיינט אזוי ווי א סטאור פראנט, דער סדר געווען ס'איז געווען א מקום מיט איצטבאות זאגט רשי, מ'פלעגט דארט. און לייגן בענק, מסתמא געווען טישן אויך, סוחרים פלעגן דארט זיצן, מען פלעגט ארויסלייגן סחורה, סאו ס'איז נישט קיין רשות היחיד ממש, ווייל ס'איז דאך שוין א חלק פונעם רשות הרבים, א חלק ווי מענטשן דרייען זיך, באט ס'איז נישט קיין רשות הרבים ממש, ווייל מען קען דאך נישט דארטן געהעריג גיין, און רש"י זאגט ושם כרמלית עליה און ס'האט א דין כרמלית, סאו האמיר דא זייער א אינטערעסאנטע מעשה, א מענטש מאכט א יציאה מרשות היחיד, צו א רשות רבים באט דרך כרמלית ס'גייט דורך א פלאץ וואס האט נישט קיין חיוב ס'איז א מקום פטור מדאורייתא איז די הלכה איז אז חייב ווילאנג למעשה איך האב געמאכט מיין עקירה האב איך געמאכט אין א רשות היחיד און מיין הנחה מאך איך אין רשות רבים איז נישט קיין פראבלעם אז איך גיי דורך א מקום פטור אז איך גיי דורך די כרמלית די סטיו בן עזאי פוטר בן עזאי פטר'ט פארוואס בן עזאי לערנט א מוראדיגע מחודש'דיגע דין בן עזאי לערנט אז. אז מהלך כעומד דמי, ווען א מענטש גייט איז מיט יעדן טריט מאכט ער סיי אן עקירה און סיי א הנחה, אז איך האב יעצט אראפגעלייגט מיין פיס האב איך געמאכט א נייע הנחה, ממילא אז איך גיי דורך א מקום פטור, איך בין דורכגעגאנגען די סטיו, דורכגעגאנגען די פלאץ פון די איצטבאות, איז אזוי ווי איך האב געמאכט א יציאה, א עקירה פון רשות היחיד, און א הנחה. אין דעם מקום פטור, און יעצט ווען איך גיי ארויס מאך איך א נייע עקירה און א נייע הנחה ברשות הרבים, ממילא קוק איך עס נישט אן ווי א יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, נאר איך קוק עס אן ווי צוויי באזונדערע מעשות, דא געווען א יציאה מרשות היחיד און א הנחה ברשות הרבים, ברשות הסתיו ווייל איך האב מיך דארט אפגעשטעלט, ברשות הכרמלית, און ווייל איך קוק עס אן כאילו איך האב מיך דארט אפגעשטעלט, כאילו נח. און פון דארט גיי איך ווייטער, האב איך דא א נייע מעשה וואס די עקירה איז נישט קיין גוטע עקירה, ווייל די עקירה איז געמאכט געווארן אין א מקום פטור און איך טראג עס ארויס צום מקום רשות הרבים, דאס איז בן עזאי'ס שיטה און תוספות פרעגט א מורא'דיגע קשיא וואס ממש מ'קען נישט אויסלאזן די קשיא, פרעגט תוספות, לויט דעם וואס איך זאג אז מהלך כעומד דמי לויט בן עזאי, וויאזוי קען איך מחייב זיין ווען די תורה זאגט אז א מעביר ד' אמות ברשות הרבים איז חייב, פשט עס דארף זיין איין לאנגע. יציאה פון ד' אמות, לויט אים וואס ביי יעדע טריט הייבט זיך אן א נייע עקירה א נייע הנחה א נייע עקירה א נייע הנחה האב איך דאך קיינמאל נישט קיין ד' אמות וואס דער מענטש איז געווען האט געמאכט אן עקירה און נאכדעם א הנחה, א באקאנטע קשיא פון תוס' און תוס' ענטפערט אז מ'רעדט בקופץ מ'רעדט ווען ווען א מענטש קען זייער גוט שפרינגען ממילא ער האט זיך קיינמאל נישט אפגעשטעלט ס'איז קיינמאל נישט געווען ער האט קיינמאל נישט געווען קיין מהלך ווייל ער האט זיך אויפגעהויבן פון איין פלאץ און ער האט געטאנצן ד' אמות ביז ער האט געלאנדעט פיר ווייטער, א מענטש וואס קען זייער גוט שפרינגען, דא דא די באקאנטע חסידישע מעשה אז רבי עקיבא אייגער האט געפרעגט פון זיין אייניקל רבי לייבעלע אייגער וואס איז געווארן א חסיד, האט ער אים געפרעגט אז חזל זאגן אז א מענטש טאר נישט ארויסטראגן קיין לולב, קיין שופר, קיין מגילה, יא פארוואס האט מען גע'אסר'ט שבת, די אלע מצוות הגם מ'איז מחויב אין שבת, די תירוץ איז שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. האט ער געפרעגט, די גאנצע חיוב לויט בן עזאי איז דאך נאר בקופץ ווען א מענטש שפרינגט, גיין חושש זיין אז א מענטש גייט גיין שפרינגען ד' אמות צו דעם גייסטו גיין עוקר זיין א איסור א חיוב דאורייתא אויף אזא זעלטענע זאך? האט רבי לייבלע אייגער געענטפערט, ווען א איד גייט טון א מצוה ווי קען זיין אז ער שפרינגט נישט? איז דאך זיכער אז ער שפרינגט יא, האט ער געענטפערט אזא חסידישע תירוץ, איז דאס א באקאנטע מעשה וואס מען פארציילט אונז, קען מען גיין ווייטער צו אונזער סוגיא. פרעגט יעצט די גמרא אזוי, קוקטס אריין בשלמה בן עזאי קסבר מהלך כעומד דמי. לויט בן עזאי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס אין אונזער פאל פטר'ט מען ווען דער מענטש איז דורכגעגאנגען א מקום פטור אונטערוועגנס פון זיין רשות היחיד צו זיין רשות הרבים, ווייל מהלך כעומד דמי אלא רבנן, ווי קענען די רבנן גיין מחייב זיין נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומד דמי איך פארשטיי אז זיי קוקן אן ווי דא געווען אן עקירה ברשות היחיד און א הנחה ברשות הרבים ווייל מהלך לאו כעומד דמי און איך קוק נישט אן דאס וואס איך בין אריינגעגאנגען אין דעם מקום סטיו ווי איך האב דא געמאכט אן עקירה אדער הנחה ווייל סך הכל בין איך געגאנגען אבער היכא אשכחנה כהאי גוונא דחייב, ווי טרעפט מען אין משכן, ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז די יציאה אין משכן, ווען די תורה זאגט אז מען טאר נישט מוציא זיין מרשות לרשות, איז געווען א יציאה מרשות היחיד, גראד אריין אין רשות הרבים, ווי טרעפסטו אז ווען די סעטינג איז אויף אזא וועג אז איך גיי דורך ארויסגיין פון א רשות היחיד דורך גיין א מקום פטור און נאכדעם אנקומען צו רשות הרבים, ווער זאגט דיך אז אין אזא פאל איז דא א חיוב? פון ווי נעמסטו דאס? איז די גמרא גייט פרובירן פארשידענע וועגן אויפצוקומען מיט. א א מאדעל וויאזוי איך זאל קענען זאגן אז דאס שטימט מיט די געווענליכע חיובים וואס איך בין מחייב ווען א מענטש איז מוציא מרשות לרשות. אמר רב ספרא אמר רב אבא אמר רבי יוחנן די ערשטע תירוץ וואס די גמרא פרובירט איז מידי דהוה אמעביר חפץ ברשות הרבים ווען א געווענליכער מענטש טראגט א חפץ ברשות הרבים פשט איז אז ער איז מוציא ד' אמות ברשות הרבים ער טראגט עס ער הייבט עס אויף ברשות הרבים און ער לאזט עס אראפ ברשות הרבים התם לאו אף על גב דכמה דנקט ליה ואזיל פטור נאכדעם וואס דער מענטש איז שוין אנגעקומען צו זיין קעפ פון ד' אמות ער וואקט ווייטער פֿינף, זעקס, זיבן, אַכט, די נייע אמות וואס ער לייגט צו מער ווי די ד' אמות וואס ער דארף גיין פארן חיוב, דאס גיבט אים גארנישט צו, ס'העלפט אים נישט, יא און מיט דעם אלעם איז כי מנח ליה, לאמיר זאגן איך וואק אַכט אמות, צען אמות, צוועלף אמות, וויפיל איך וואק נאר, ווען איך לייג עס אראפ נאכדעם האב איך מיין חיוב. איז זעסט דאך אז אפילו איך בין געגאנגען א מהלך וואס העלפט נישט צו צום חיוב, פון פיר ביז זעקס, פון פיר ביז אכט, פון פיר ביז צוועלף, די אלע צוגעלייגטע אמות געבט מיר דא גארנישט צו, און די גמרא וויל עס יעצט באטראכטן ווי א מקום פטור, ווייל ס'העלפט מיך נישט פאר מיין חיוב, זעסט דאך נישט קיין פראבלעם און ס'האקט נישט אפ פון די עקירה ביז די הנחה, און איינמאל כ'מאך די הנחה, זאג איך אז כ'בין חייב, די זעלבע זאך אין אונזער פאל וואס כ'האב דא דעם סטיו, וואס די סטיו העלפט נישט צום מצב, ס'געט גארנישט צו ס'איז א מקום פטור, מיט דעם אלעם זאל איך זאגן אז ס'חייב. התם, לאו אף על גב דכמה דנקיט ליה ואזיל, נישט קיין חילוק וויפיל ער גייט איז איז פטור, איז די נייע פלאץ איז סתם א מקום פטור, ס'געט גארנישט צו איז כי מנח ליה, אבער איינמאל איך מאך מיין הנחה איז חייב הכא נמי לא שנא זאל איך זאגן די זעלבע זאך באטראכט דעם מקום סטיו די זעלבע ווי די אמות וואס איך גיי נאך ד' אמות, זאגט די גמרא מי דמי התם כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא, אויב איך שטעל מיך דא אפ, נישט קיין חילוק ווי איך שטעל מיך אפ, און איך מאך דא מיין הנחה, אוודאי בין איך מחויב, ס'העלפט מיך נישט ווייל איך דארף שוין נישט, ווייל איך בין שוין געגאנגען מיינע ד' אמות און ס'פעלט זיך נישט אויס מער ווי ד' אמות פארן חיוב, אבער פארן הנחה, אויב איך שטעל מיך דא אפ און איך לייג עס דא אראפ איז אוודאי אוודאי האב איך א חיוב, אוודאי איז דאס נישט קיין מקום פטור, הכא אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, דא אין אונזער פאל וואס א מענטש גייט דורך א כרמלית, ער גייט דורך א מקום פטור, איך לייג עס דארט אראפ האב איך גארנישט קיין חיוב, מילא אזא מין פלאץ זאל יא הייסן א הפסק, ווי קענסטו עס צוזאמשטעלן? פרובירט די גמרא אנדערע מהלך אלא מידי דהוה אמעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד', נעם א געווענליכע עקירה וואס א מענטש, א געווענליכע העברה ברשות הרבים וואס א מענטש איז נאר געגאנגען ד' אמות, איז יא ער הייבט אן ביי איין אמה און ער ענדיגט ביי ד' אמות און ער מאכט דארט די הנחה התם לאו אף על גב דאי מנח ליה בתוך ד' אמות פטור וואלט איך ווען געמאכט די הנחה אינמיטן פון די ד' אמות יא וואלט איך געווען פטור כי מנח ליה בסוף ד' אמות חייב הכא נמי לא שנא אין אנדערע ווערטער ווי די גמרא פארשטייט יעצט אז יעדע העברה ברשות הרבים איז געבינדן מיט א מקום פטור ווייל די ד' אמות ווילאנג איך גיי נישט ווייטער ווילאנג איך קום נישט אן לסוף ד' אמות אויב מאך איך דא מיין הנחה וואלט איך געווען פטור ווייל איך בין נאכנישט דורך קיין ד' אמות און דו זעסט אז ס'שטערט מיך נישט. זאג די זעלבע זאך ווען א מענטש גייט דורך א מקום סטיו. וואס איז דיין פראבלעם פון די מקום סטיו? אויב מאך איך דא די הנחה, אויב מאך איך דא די הנחה בין איך פטור? יעדע העברה איז אזוי. ממילא די גמרא פארשטייט אז ביסוד דארף עס נישט זיין אנדערש. זאגט די גמרא מי דמי התם לגבי האי גברא מקום פטור הוא. עס איז נישט בעצם קיין מקום פטור, עס איז א רשות הרבים. ווייל עס איז א רשות הרבים וואלט איך אנגעהויבן מיין העברה פריער און דא וואלט זיך געענדיגט די ד' אמות. אוודאי וואלט איך דא געווען וואלט איך געווען חייב.

די צוויי פעלער זענען הימל און ערד א חילוק און פון דעם וואס ס'דא א חיוב פון א געווענליכער מענטש וואס איז מעביר ד' אמות ברשות הרבים קענסטו נישט ארויסנעמען ווען איך גיי דורך א פאקטישע מקום פטור וואס אויף די פלאץ קען איך קיינמאל קיין הנחה נישט מאכן. אקעי, יעצט קומט די גמרא צו די אויספירליכע תירוץ, די לעצטע תירוץ, זאגט די גמרא אלא מידי דהוה אמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים, די גמרא וויל יעצט צושטעלן די מעשה פון אונזער סטיו, פון אונזער מארקעט פלעיס פאר א געשעפט, אונזער כרמלית וויל ער צושטעלן צו א אנדערע פאל צו די שולדער פון א רשות הרבים איז ס'איז דא א רשות היחיד און נאכדעם איז דא די רשות הרבים באט די סדר הדברים איז געווען אז פונעם רשות היחיד ביזן רשות הרבים איז אלץ געווען א שולדער און די גמרא וויל עס צושטעלן אז וואס אז התם לאו אף על גב דאי מנח ליה אצידי רשות הרבים פטור וואלט איך מיך אפגעשטעלט איך גיי ארויס פונעם רשות היחיד וואלט איך מיך אפגעשטעלט אויפן שולדער און איך וואלט דארט געמאכט די הנחה דאס פטור און וכי מנח ליה ברשות הרבים חייב, אויב גיי איך ווייטער און איך מאך מיין הנחה ברשות הרבים וואלט יא געווען א חיוב, הכא נמי לא שנא זאל דא זיין די זעלבע הלכה און תוס' פרעגט וואסערע מין ראיה איז דאס, סך הכל ס'איז גענומען די זעלבע מעשה אויף וואס אונז האמער א שאלה, א מענטש גייט ארויס רשות היחיד גייט דורך א כרמלית און ער גייט ווייטער און דו טוישט די געסט עס אביסל א אנדערע נאמען, רופסט עס צידי רשות הרבים, און דו זאגסט מיר אז פונקט אזוי ווי דא, זעלבע זאך דא, דאס איז דאך מיין שאלה, רבון דעלמא כולא, ווילסט פרעגן איבער די שאלה דא, מענטש גייט דורך צידי רשות הרבים, איז דא א חיוב אדער נישט, אזא תוספות'דיגע קשיא, אזא קשיא פרעגט תוספות און ס'איז מרפסן איגרי, און תוספות זאגט אז די גמרא'ס טענה איז אז די צידי רשות הרבים, אז א רשות הרבים קומט מיט א שאולדער דאס איז געווען א סטענדערד. א געווענטליכער רשות הרבים האט אלץ געהאט א צידי רשות הרבים, ס'איז אלץ געווען א זייטיגע געסל, א זייטיגע ראוד, לעבן די רשות הרבים, ממילא ווי תוס' פארשטייט איז, תוס' רופט עס וכן הוי מסתמא במשכן. איינמאל איך זאג דיר אז יעדע רשות הרבים, א געווענטליכע רשות הרבים קומט אזוי, איז די מש, איז די, איז דאך שוין נישט עפעס א אויסערארדענטליכע פאל מיט א סטאוו, א מענטש גייט דורך א סטיו און און ער גייט דורך א סטיו וכו' איך זאג אז יעדע רשות הרבים איז אזוי אויסגעשטעלט, ממילא ווען די, ווען די תורה רעדט פון יציאה ממשכן, אז זאלסט ארויסגיין פון רשות היחיד רשות הרבים, איז עס מסתם דורך צידי רשות הרבים, און איינמאל צידי רשות הרבים, האט א דין ווי א כרמלית, איז דאך עס ממש אונזער הלכה, און דאס איז די גמרא'ס טענה יעצט. מתקיף לה רב פפא, האט רב פפא א קשיא געפרעגט הניחא לרבנן. גאנץ רעכט, לויט די רבנן דאמרי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו און ס'האט א דין ווי א כרמלית איז דאך עס ממש אונזער פאל, אז מיין יציאה מרשות היחיד רשות הרבים, גייט דורך א מקום פטור, אלא לרבי אליעזר בן יעקב דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, מאי איכא למימר, אויב די צידי רשות הרבים האט ממש א דין ווי רשות הרבים, איז אין א געווענליכע פאל ווען א מענטש מאכט א יציאה מרשות היחיד רשות הרבים גייט ער נישט דורך קיין א מקום כרמלית, פארוואס? ווייל די צידי רשות הרבים האט נישט קיין דין כרמלית, איז ממילא האסטו דאך נישט קיין פאל ארויסצולערנען לגבי אונזער שאלה לגבי סטיו. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר ליה רב אחא בריה דרב איקא אימא דשמעת לרבי אליעזר בן יעקב דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו היכא דליכא חיפופי חיפופי איז די סדר געווען אז מ'פלעגט לייגן א דיוויידער אזוי ווי היינט איז דא א דיוויידער פונעם ראוד ביזן שאלדער אסאך מאל איז אמאל פלעגט מען אויך לייגן א דיוויידער מ'האט געלייגט אזעלכע נעגלעך וואס די נעגלעך האט געמאכט אז דער עגלה דער קרון דער חמור זאל נישט קענען אריינפארן ביזן רשות היחיד זאל נישט קענען אריינפארן אין וואנט אריין, יא אויב האט ער געוואלט אויב האט ער געוואלט אראפפארן איז האט ער אריינגעקראכט אין די חיפופי'ס אין די נעגל, מילא אין אזא פאל לערנט ער אויב ס'איז נישט דא קיין חיפופי אויב ס'איז נישט דא די דיוויידער זאגט ער ס'איז די רשות הרבים די זעלבע זאך, ווען ס'ווערט א טרעפיק פארט מען אויף די שאלדער און א גוטן טאג. איז מילא קוקט ער עס אן ווי רשות הרבים, אבל היכא דאיכא חיפופי, איינמאל ס'איז דא נעגל איז ער דאך אויך מסכים מי שמעת ליה, די טענה וועט דען ר' אליעזר בן יעקב האלטן אז די צדי רשות הרבים האבן א דין רשות הרבים דאך אויך און ס'האט א ס'האט א דין כרמלית איז הלכך להא דמיא איז עס יא גלייך צו אונזער פאל און די תוס' רא"ש באזירט אויף תוס' חשבון לייגט צו אינעם משכן עלן אונז אויך זאגן אז ס'געווען נעגל און אז ס'געווען נעגל איז דאך די צדי רשות הרבים, איז דאך די זייטיגן שאלדער נישט געווען קיין רשות הרבים אפילו לויט רבי אליעזר בן יעקב, און אז עס איז נישט געווען קיין רשות הרבים לויט רבי אליעזר בן יעקב, נו וואס דען? עס האט געהאט א דין כרמלית, קומט אויס אז די עצם דין הוצאה וואס איך לערן אין משכן איז אלץ געווען אויף אזא פאל אז איך בין ארויס מרשות היחיד, איך בין דורכגעגאנגען א כרמלית און איך בין נאכדעם אנגעקומען צו רשות הרבים, איז דאך דאס די צורה פון די מלאכה, און די תורה זאגט אז מען איז חייב, איז אונזער פאל ביי די שאלה פון סטיו, ביי די שאלה פון חנות עט זיין די זעלבע הלכה. ביי דעם בלייבט די גמרא און די גמרא איז צופרידן און אזוי ווי אונז שטייען מיר יעצט איז אויב איך לערן א מהלך לאו כעומד דמי איז נישט קיין פראבלעם אויב איך וואק דורך א מקום פטור אויב איך וואק דורך א כרמלית איינמאל איך האב געמאכט מיין יציאה מרשות היחיד און איך האב געלאנדעט אין רשות הרבים איז דא א חיוב. זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, ומודה בן עזאי בזורק, איינמאל אונז האבן מיר מחדש געווען אז בעצם האב איך נישט קיין פראבלעם אז איך בין דורך געגאנגען א סטיו, איך בין דא דורך געגאנגען א כרמלית, איך בין דא דורך געגאנגען א מקום פטור, און די גאנצע פראבלעם פון בן עזאי איז נאר ווייל ווען איך וואק אריין אין די כרמלית איז כאילו איך מאך דארט א הנחה, און ווען איך הייב מיך אויף נאכאמאל איז כאילו איך מאך אן עקירה, מילא קיינמאל נישט געווען קיין יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ס'נאר געווען א יציאה מרשות היחיד און א הנחה במקום פטור, און די זעלבע זאך פארקערט א עקירה ממקום פטור און א הנחה ברשות הרבים, אבער בעצם וואלט איך געקענט טרעפן א וועג לויט בן עזאי וואס עס זאל יא גיין אין איין צי וואס איך זאל יא האבן א יציאה מרשות היחיד און א הנחה ברשות הרבים דרך מקום פטור וואלט בן עזאי נישט געהאט קיין פראבלעם דערמיט איז ממילא איז מודה בן עזאי בזורק ווען א מענטש שטייט אין רשות היחיד און ער ווארפט אריבער אין רשות הרבים איז דאך נישט געווען קיין מהלך ס'איז דאך נישט געווען קיין מצב פון מהלך אינעם מקום פטור אין אזא פאל עט ער מחייב זיין תניא נמי הכי אונז האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו א מענטש טראגט ארויס פון רשות היחיד צו רשות הרבים דורך א מקום פטור

ער אדער שטרעקט ער אויס, פשט אז איך בין קיינמאל נישט אריינגעגאנגען אינעם מקום פטור דעמאלטס איז ער חייב ווייל עם ארט אויך נישט אז די יציאה איז דא דורכגעגאנגען א מקום פטור. גיימיר יעצט לערנען א ברייתא וואס די ברייתא איז בעצם א הקדמה צו די נעקסטע פאר בלאט און די ברייתא גייט דורך אין ראשי פרקים פארשידענע יסודות'דיגע הלכות אין הלכות שבת און ס'איז וויכטיג צו וויסן אז אין די קומענדיגע בלעטער גייט די גמרא עלאבארעיטן אויף די אלע הלכות אז מען זאל עס פארשטיין קלאר, און עס איז שווער יעצט דייקא ווען מען לערנט נאך אזוי ראשי פרקים'דיג צו האבן אלע מסקנות, און מען וועט עס שנעל דורכגיין, און אויף וויפיל ס'איז נוגע וועט מען אויסרעדן און מערטשעם די קומענדיגע שיעורים וועט אלעס אסאך קלארער ווערן בסייעתא דשמיא תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט ד' רשויות אין שבת, ס'איז דא פיר עיקר רשויות פון שבת, פיר קאטאגאריעס פון רשות'ים אין שבת, די ערשטע איז רשות היחיד, א פריוואטע פלאץ, רשות הרבים, דאס איז א פלאץ ווי א רבים גייט וכרמלית, דאס איז נישט אהער און נישט אהין, ס'איז א בעצם מדאורייתא וואלט עס ווען געדארפט האבן א דין ווי רשות היחיד, און די חז"ל האבן גע'אסר'ט דעם כרמלית עמיר שוין זעהן די דינים, און מקום פטור דאס איז א מקום פטור וואס אריינטראגן און ארויסטראגן פון דארט איז נישט קיין פראבלעם, און די גמרא גייט יעצט און די ברייתא גייט יעצט אויסשמועסן ואיזו היא רשות היחיד, וואס מיינט רשות היחיד? איז חריץ. א מענטש מאכט א גרוב אין רשות הרבים שהוא עמוק י' וואס איז טיף וואס איז טיף צען טפחים ורוחב ד' און ס'איז ברייט פיר סאו זעהן מיר קודם וואס זעהן מיר דא אונז זעהן מיר די גדרים פון א רשות היחיד איינס איך דארף האבן מחיצות וואס איך דארף האבן מחיצות די מחיצות דארפן זיין י' טפחים ס'דארף זיין גרויס ד' על ד' ווען ס'איז ד' על ד' טפחים איז באקומט עס א דין ווי א רשות, און דאס איז א רשות היחיד וכן גדר שהוא גבוה י' ורוחב ד', דא שטייט א שטיקל חידוש, ווען א מענטש בויט א וואנט, ווען א מענטש בויט א וואנט אין רשות הרבים, און די וואנט איז הויעך, און די וואנט איז הויעך צען טפחים און ס'איז ברייט ורוחב ד', און די דיקקייט פון די וואנט איז פיר טפחים, איז אויפן דאך פונעם וואנט, זאג איך אז ס'הייסט א רשות היחיד, איי, איי כ'האב דאך נישט קיין מחיצות, יא, די דאך פון די וואנט האט דאך נישט קיין מחיצה, כ'האב דא א כותל, כ'האב דא איין כותל, די תירוץ איז אז די פיר ווענט פון די כותל איז דא א דין פון גוד אסיק אז איך קען ארויף שלעפן די מחיצות, און איינמאל כ'האב די כותל דאך הויעך י' טפחים קען איך ארויף שלעפן קען איך ארויף שלעפן די מחיצות און איך קוק אן דעם דאך פארוואס פארוואס די ברייתא כאפט אפ פונקט די מחודש'דיגע פאל איז דא א שמועס אין די אחרונים על כל פנים דאס איז די כוונה פון די ברייתא אז וכן גדר שהוא גבוה י' ורוחב ד' ווערט די איז דא א דין פון גוד אסיק אז איך קען ארויף שלעפן מחיצות און די דאך הגם די דאך פון דעם כותל האט נישט קיין אייגענע מחיצות קוק איך אן כאילו ס'האט יא מחיצות און ס'הייסט א רשות היחיד. זו רשות היחיד גמורה און די גמרא אין די גמרא וועט מען שוין זען פארוואס די ברייתא סטרעטשט רשות היחיד גמורה ואיזו רשות הרבים וואס מיינט א רשות הרבים דארף מען דא צולייגן קאפ אויף וויפיל מען וועט קענען אויסשמועסן יעצט איז די ערשטע זאך וואס א רשות הרבים איז סרטיא און ווי רש"י טייטשט מסילה שהולכין בה מעיר לעיר א אינטערסטעיט הייוועי א הייוועי וואס טראגט דיך פון וויליאמסבורג קיין בארא פארק א בי קיו אי, א הייוועי וואס טראגט דיך ארויס פון שטאט ביז אן אנדערן שטאט, דארף וויסן קלאר די גדרים וואס ס'מאכט עס פאר א רשות הרבים על כל פנים, דאס זענען די ווערטער וואס רש"י נוצט, ופלטיא, זאגט רש"י רחבה של עיר ששם מתקבצין לסחורה, א גרויסע מארקט פלאץ איז ווי דארטן קומט זיך יעדער צאם, איז דאס איז די טייטש פון פלטיא, פלטיא גדולה, ומבואות המפולשין המפולשין, יעצט קומט מען צו די דריטע סארט רשות הרבים, זאגט רש י וואס מיינט מבואות? מבואות מיינט של עיר, מען רעדט פון געסלעך פון שטאט, דער רש י לייגט צו א תנאי דער עולם קען אריינקוקן רחבים יוד ואו אמה, ס'דארף זיין ברייט זעכצן אמה, די גמרא שטייט עס נישט אבער די מבואות, די געסלעך,

איז ווייל ס'איז אפן, אויב מ'וועט זאגן אז די טערטינט עוועניו הייסט א מארקט פלאץ, הכוונה למשל בעלמא, ווייל ס'איז אפן און ס'איז מפולש אינגאנצן, ס'איז אפן צו צוויי גרויסע צו צוויי גרויסע פלטיות ווי רש י זאגט, ווערט די די מבוי ווערט די די די מבוי די גאס ווערט ווערט די וואס איז מפולש ווערט א רשות הרבים, פשט איז זעט אויס אז מצד די גאס אליין וואלט עס נאכנישט געווען קיין רשות הרבים אז ס'איז אפן, אז עס איז אפען צו צוויי גרויסע מארקט פלעצער ווערט עס וועגן דעם א רשות הרבים בעצם איז דא דא א אנדערע גירסא אין רש י אויך משני ראשיהם לסרטיה די עולם זעהט ס'איז צוגעצייכענט א פשט איז אז די גאס וואס איז אפען די פיפטי פאורט סטריט איז אפען פון איין זייט צו א אינטערסטעיט און די אנדערע זייט צו א אינטערסטעיט די גאס איז אפען צו א צו די ערשטע פאל פון רשות הרבים וואס דאס איז געווען אונזער סרטיה, סרטיה מיינט א א וועג וואס טראגט דיך פון איין שטאט צום צווייטן, אויב האב איך א גאס וואס איז אפן פון ביידע זייטן צו אזא סארט הייוועי וואס טראגט דיך פון איין שטאט צום צווייטן איז דאס אויך א רשות הרבים האמיר געהאט דריי פעלער פון רשות הרבים גייען מיר ווייטער זו היא רשות הרבים גמורה זאגט יעצט די ברייתא די הלכות אין מוציאין מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו. ואין מכניסין מרשות הרבים זו לרשות היחיד איז די דין פון הוצאה והכנסה ואם הוציא והכניס, חס ושלום אויב א מענטש האט יא עובר געווען אויף מלאכת הוצאה אדער מלאכת הכנסה איז בשוגג חייב חטאת, אויב איז ער געווען א שוגג איז דא א חיוב חטאת במזיד ענוש כרת און ונסקל אויב ווי רש י זאגט בהתראה אויב האט ער געהאט ממש עדים און התראה מיט אלע תנאים וואס מ'קען מחייב זיין מיתה איז חס ושלום דא א דין סקילה האמיר גענדיגט די סוגיא פון רשות היחיד און רשות הרבים יעצט גיימיר צו די סוגיא פון כרמלית אבל ים דעם גרויסן ים הגדול, אדער בקעה, דאס איז א פלאץ וואו ס'איז פעלדער, ואיסטוונית, דאס איז אונזער סטיו, מיט וואס אונז האבן היינט אנגעהויבן די סוגיא, וואס מ'רעדט דארטן דער מארקעט פלעיס פאר א געשעפט, וואו ס'איז דא די איצטבאות, אדער והכרמלית, די גמרא גייט שוין שפעטער פרעגן וואס דארפסטו צולייגן די ווערטער והכרמלית, און וואס איז וואס איך האב געזאגט ביז יעצט, דער ים, בקעה, און איסטוונית איז דאך אויך כרמלית, וועמיר זען אין די גמרא וואס די ווארט כרמלית מיינט, אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ס'איז נישט קיין רשות הרבים ס'איז נישט קיין רשות היחיד, אבער איז מדרבנן ואין נושאין ונותנין בתוכה, די רבנן האבן גע'אסר'ט צו מעביר זיין ד' אמות אין די כרמלית, אזוי ווי די דין אין רשות הרבים איז אז איך טאר נישט מעביר זיין ד' אמות, וואס דאס איז א דין נאר אין רשות הרבים, אין רשות היחיד איז נישטא די דין, אוודאי מעג א מענטש טראגן אין רשות היחיד, די כרמלית האט די דין אזוי ווי רשות הרבים, אז אינעם כרמלית אליין אפילו איך בין נישט קיין מוציא אדער א מכניס, טאר איך נישט טראגן קיין ד' אמות. ואם נשא ונתן בתוכה, פטור, אויב האב איך געטראגן ד' אמות אין די כרמלית בין איך פטור, פארוואס? ווייל די גאנצע דין כרמלית איז נאר א דרבנן, ואין מוציאין מתוכה לרשות הרבים, פון די כרמלית טאר איך נישט ארויסטראגן צו רשות הרבים, ולא מרשות הרבים לתוכה, איז דא א דין הוצאה והכנסה צו א רשות הרבים, די זעלבע זאך פארקערט, ואין מכניסין מרשות היחיד לתוכה, ולא מתוכה לרשות הרבים, לרשות היחיד, אז ס'איז דא א דין הוצאה והכנסה צו רשות היחיד ואם הוציא והכניס אויב האב איך אויב האט מען געמאכט הוצאה והכנסה ארויס אדער אריין פון א כרמלית איז פטור ווייטער ווייל עס איז א דרבנן יעצט האקט די גמרא אריין מיט א זייטיגע הלכה וואס האט נישט בעצם קיין די ברייתא אנטשולדיגט ס'האקט אריין מיט א זייטיגע הלכה וואס האט נישט קיין שייכות בעצם מיט די ד' רשויות און דא קומט די שמי די דין פון עירובי חצירות חצירות של רבים ומבואות שאינן מפולשין עירבו אויב מ'האט געמאכט א עירוב מותרין מעג מען טראגן לא עירבו אסורים לאמיר עס אויסשמועסן אין קורצן. די אמאליגע סדר איז געווען אז אסאך הייזער זענען געווען געבויט און אפן צו איין חצר, חזל האבן נישט געוואלט א מענטש זאל טראגן פון א הויז צו א חצר ווייל אין א געוויסע זין מאך מימיק איך דא, איך מאך נאך די צורה ווי א מענטש טראגט פון רשות היחיד צו רשות הרבים, מיין הויז איז מיין פריוואטע פלאץ, דער חצר איז א מקום מדרך לרבים, א פלאץ ווי דער רבים גייט, האבן חז"ל נישט געוואלט אז א מענטש זאל ארויסטראגן פון מיין בית צום חצר, ווייל ס'זעט אויס ווי איך טראג ארויס פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים ס'איז א גזירה, וואס איז די עצה וואס חז"ל האבן געגעבן? חז"ל האבן געהייסן מען נעמט צאם ברויט פון יעדן און מען לייגט עס אריין אין ראובן'ס הויז, קוק איך יעצט אן ווי יעדער איינער וואוינט אין ראובן'ס הויז, אז יעדער וואוינט אין ראובן'ס הויז איז דאך די חצר נאר משמש פאר איין מענטש וואס הייסט ראובן, איך קוק מער נישט אן די חצר ווי א מקום מדרך לרבים, און אז די חצר איז נאר משמש פאר ראובן, איז ווען איך טראג ארויס פון מיין הויז צו ראובן'ס הויז קוק איך עס נישט אן ווי איך האב געטראגן ווי איך האב געטראגן צו א מקום רבים ווייל יעדער וואוינט ביי ראובן יעדער טראגט אריין אין ראובן'ס חצר דאס איז די לומדות פון עירובי חצרות די זעלבע זאך שיתופי מבואות ס'ארבעט אויפן זעלבן חשבון אסאך חצרות פלעגן זיין אפן צו איין מבוי די מבוי האט אויסגעזען ווי א חי"ת ס'נישט געווען מפולש ס'נישט געווען אפן ס'געווען אפן און רש"י זאגט אז די מבוי איז געווען און אז די מבוי איז געווען אפן צו רשות הרבים האבן חזל ווייטער נישט געוואלט איך זאל טראגן פונעם חצר צום מבוי ווייל נאכאמאל זעהט עס אויס ווי איך טראג ארויס פון אין א געוויסע זין פון רשות היחיד ווייל די חצר למעשה איז לימיטעד צו די בתים פון די מענטשן וואס באנוצן זיך מיט דעם חצר צו א מבוי וואס איז אפן צו אלע חצירות האבן חזל געזאגט די זעלבע זאך נעם ברויט פון אלע חצירות און לייג עס אריין אין איין חצר קומט אויס אז דער מבוי איז זיך נאר משמש צו די איין חצר ווען איך טראג עס אריין ארויס פון חצר למבוי זעהט שוין נישט אויס ווי פון רשות היחיד צו רשות הרבים דאס איז די הלכה דא. לא עירבו אויב מ'האט נישט געמאכט די עירוב איז אסורים איז עס איז די הוצאה והכנסה פון חצר צו בית אדער פון מבוי צו חצר נאר א איסור דרבנן ווייל אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן מיט די ברייתא האט אלעס א דין ווי רשות היחיד זאגט די גמרא ווייטער יעצט קומען מיר צום חידוש פון מקום פטור יא אונז האבן געהאט פיר רשויות אונז האבן געהאט אונז האמיר געהאט רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית. וואס מיינט מקום פטור? איך קען אריינטראגן, איך קען ארויסטראגן, ס'גייט נישט זיין קיין חיובים, לאמיר זען וואס די מעשה עומד אדם עומד על האיסקופה, א מענטש שטייט אויף זיין סטעפ אין פראנט פון זיין הויז, און לאמיר זאגן די ווערטער פון רש י, פארוואס וזה מקום פטור, שעסקי למעלה, שאינו חשוב רשות לעצמו לפי שאינו רחב ד'. מען רעדט דא קיין רשות הרבים איז עס שוין נישט הגם די איסקופה פארט אריין אין רשות הרבים, קיין רשות הרבים איז עס שוין נישט פארוואס ווייל ס'איז העכער דריי טפחים פון רשות הרבים, א רשות בפני עצמו באקומט עס נישט ווייל ס'איז ווייניגער ווי ד' טפחים און קיין רשות שאפט זיך נישט ווייניגער ווי ד' טפחים דאס איז א פלאץ וואס איז בטל ומבוטל ס'איז בטל צום רשות היחיד ס'איז בטל צום רשות הרבים אזוי זאגט רש י ובטל אצל רשות היחיד ואצל רשות הרבים ס'איז נישט אהער און ס'איז נישט אהין איז וואס איז די הלכה וואס איז מיך מתיר דעם מקום פטור? איז זייער אינטערעסאנט מען דארף צולייגן אביסל קאפ איז נוטל מבעל הבית ווילאנג אויב אויב איך נעם א ברויט פונעם בעל הבית למשל און איך לייג עס אראפ אין דעם איסקופה איז נישט קיין פראבלעם פארוואס א מקום פטור איך מעג אריינטראגן פון דארט איך מעג ארויסטראגן ונותן לו איך קען נעמען עפעס און געבן פארן בעל הבית ווילאנג די הוצאה והכנסה איז געווען פון דעם איסקופה פון דעם איילענד פון דעם אינזל דא וואס איז א מקום פטור אריין צו א רשות היחיד. זעלבע זאך פארקערט, נוטל מעני, איך מעג עפעס נעמען, לאמיר זאגן דעם ליידיגן בעסקעט פונעם עני, און עס אריינטראגן אין די איסקופה, און די זעלבע זאך ונותן לו, סאו מען דארף האלטן אין קאפ אז אלע הוצאות והכנסות איז דערווייל וואס אונז רעד מיר, איז געווען פונעם איסקופה ארויס צום רשות היחיד, אדער פונעם איסקופה ארויס צום רשות הרבים, אדער פארקערט. זאגט ער אבער ובלבד שלא יטול מבעל הבית, ונותן לעני, אדער מעני ונותן לבעל הבית אויב טו איך די גאנצע איך שטיי דא אינמיטן אויף די איסקופה אויף די סטעפ און איך מאך ביידע איך נעם פונעם פונעם בעל הבית וואס שטייט אין רשות היחיד און איך טראג עס ארויס צום רשות הרבים הגם טענת רש י אז מדאורייתא איז נישט דא דא קיין חיובים ווייל די רגע איך נעם עס צו מיך איז דאך עס נאך און אז ס'איז נאך אויפן מקום פטור און נאכדעם טראג איך עס ווייטער האב איך צוויי מאל געטוהן א זאך וואס בעצם ביידע לכשלעצמו זענען פטור, ביידע לכשלעצמו האבן מיר יעצט געענדיגט זאגן איז מותר, אבער ווייל איך טוה די גאנצע איז למעשה האב איך מוציא געווען רשות היחיד לרשות הרבים, חזל האבן נישט געוואלט א מענטש זאל צוקומען לידי זלזול שבת און מיינען אז אויב מעג איך ארויסטראגן מרשות היחיד לרשות הרבים הגם יעצט טוה איך עס אויף א לומדישן וועג וואס זאגט אז כ'האב נישט דא קיין חיובים, איז דער וואס איז נישט קיין למדן וועט זיך אים אפלערנען און ארויסטראגן מרשות היחיד לרשות הרבים און חזל האבן דאס געוואלט זייער שטארק פארמיידן. יא אבער פירט אויס די ברייתא ובלבד שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני אדער מעני ונותן לבעל הבית טוה נישט די גאנצע טוה נישט די הוצאה והכנסה אויף א וועג וואס סוף פסוק האב איך ארויסגעטראגן מרשות היחיד און געלאנדעט רשות הרבים אדער פארקערט גענומען מרשות הרבים און געלאנדעט רשות היחיד זאגט ער אבער אבער ואם נטל ונתן אויב האב איך עס יא געטון און שלשתן פטורים איז סיי דער בעל הבית סיי דער עני סיי דער מענטש וואס שטייט אויפן איסקופה זענען אלע דריי פטור ווייל למעשה רעדט מען דא נאר פון די רבנן'דיגע חיובים פארוואס ווייל אזוי ווי אונז האמיר אנגעהויבן אז ווייל די איסקופה האט נישט קיין ד' על ד' איז עס בטל סיי צום רשות היחיד סיי צום רשות הרבים און ס'איז א מקום פטור, גייען מיר ווייטער און זעמיר שוין כמעט פערטיג. אחרים אומרים, ס'דא דא א אחרים וואס דינגט זיך און זיי זאגן א איסקופה, די סטעפ, די אינטערעסאנטע פלאץ וואס שטייט דא צווישן רשות היחיד און צווישן רשות הרבים איז משמשת ב' רשויות, ער אמאל קען ער האבן א דין רשות היחיד און אמאל קען ער האבן א דין רשות הרבים בזמן שהפתח פתוח כלפנים. כלפנים, אויב איז אפן דעם טיר פון דער רשות היחיד צו דעם סטעפ האט עס א דין ווי רשות היחיד ס'ווערט נמשך, פתח נעול, אויב די טיר איז פארמאכט כלחוץ האט עס א דין ווי רשות הרבים, איז עד כאן דברי אחרים, און נאכאמאל אזוי ווי אונז האמיר אנגעהויבן אז די אחרים שיטה וועט קלארער אויסגעשמועסט ווערן אין די קומענדיגע בלעטער, פירט אבער די גמרא אויס ואם היתה איסקופה גבוהה י', די אלעס וואס אונז האמיר יעצט געזאגט אז די איסקופה האט א דין ווי א מקום פטור, איז ווען ער איז דריי טפחים העכער פונעם רשות הרבים, אבער נישט קיין י טפחים העכער פון רשות הרבים. די רגע וואס ער איז י טפחים העכער רשות הרבים, ורחבה ד', ער איז ברייט, הרי זו רשות לעצמה, ווערט ער אזוי ווי דעם כותל וואס אונז האמיר אנגעהויבן דעם היינטיגן שיעור, וואס מאכט א רשות היחיד? ווען א זאך איז י טפחים הויעך און ד' טפחים פלאך פון אויבן, איז דא דער דין פון גוד אסיק אז די דאך שבו ווערט ווי א רשות היחיד די זעלבע זאך דא איז אויב די איסקופה איז עסענטשעלי ווי יענע כותל ס'האט י טפחים וואס שלעפט עס ארויף אלס מחיצות און ס'איז ד' טפחים ברייט איז הרי זו רשות לעצמה ווערט עס רשות היחיד אבער רש"י לייגט צו ווערטער הוה רשות בפני עצמה אבער ואין מוציא מן הבית לתוכה ס'איז טאקע רשות היחיד אבער ס'איז א באזונדערע רשות היחיד ווי דער בית די איסקופה שטייט דאך דא פארנט פונעם בית. ס'איז א באזונדערע רשות היחיד, למעשה גייט זיין א איסור צו טראגן פון דעם רשות היחיד אריין אין רשות היחיד פונעם בית, ס'ווערט אויס מקום פטור, ס'ווערט א רשות היחיד באט ס'ברענגט חומרות מיט זיך אז איך גיי נישט קענען טראגן פונעם רשות היחיד צו דעם רשות היחיד, דער רש"י פירט אויס ולקמן מפרש טעמא, מיר זעהן שפעטער אין די גמרא, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.